היינט איז די לעצטע פרק אין די סדר הפרקים וואס איז די ערשטע מאל וואס די אייבערשטער זאגט פאר משה די בנין המשכן, און ס'איז נאך צוויי זאכן וואס מ'איז משלים, מ'קען זאגן אזוי ווי די גמר פון די סוגיא פון מלאכת המשכן, ערשטע זאך איז קראתי בשם בצלאל, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז נאכדעם וואס מ'זאגט אלע הלכות וויאזוי מ'דארף עס מאכן פון וואס מ'זאל עס מאכן און אזוי ווייטער, קומט דא אין די פועל ממש מ'זאל עס טאקע מאכן, און טאקע מאכן דארף דאך האבן מענטשן וואס זענען מוכשר, וואס האבן די כשרון, וואס האבן די יכולת עס צו מאכן, האט די אייבערשטער בוחר געווען, כאילו א המשך, אזוי ווי מען האט בוחר געווען פאר אהרן צו טון די עבודה, וואס איז אויך א געוויסע פעולה פון די הלכות וואס זענען דא, אויך די פעולה פון בנין המשכן איז בוחר געווען אהרן צו די עבודה, און בצלאל האט מען בוחר געווען ער זאל זיין מופקד אויף מאכן אויף בויען די משכן. און מיט בצלאל אהליאב בן אחיסמך און מיט זיי די לב כל חכם לב סאו ס'זעט אויס אז דא אזוי ווי צוויי לעוועלס דא די רעבעס בצלאל און אהליאב וואס שטייט אין ויקהל שטייט להורות נתן בליבו ער קען אויסלערנען און מסביר זיין פאר די עולם וויאזוי עס צו מאכן און ס'דא די לב כל חכם לב סתם די מענטשן וואס גייען עס טאקע מאכן און ס'זעט אויס מודגש דא אז אזוי ווי אונז לערנען אז די די פארמאט וויאזוי עס צו מאכן האט משה רבינו באקומען בנבואה כאשר הראה אותך בהר אויך איז דאס

ס'איז נישט דוחה שבת מלאכת המשכן, קען זיין אז וויבאלד די משכן איז געברענגט צו מאכן השראת השכינה, שבת איז אויך א וועג פון ברענגען השראת השכינה, מ'דארף וויסן די יחס צווישן די צוויי זאכן, שטייט דא די ערשטע מאל, אינטערעסאנט עס איז שוין די די דריטע מאל וואס שטייט אין די תורה די ענין פון שבת, יא? שטייט אין פרשת בראשית איינמאל, שטייט שוין די פערדע מאל בעצם, שטייט אין אין פרשת בשלח ביי מרה ביי די מן האט מען געלערנט וועגן שבת, די ענין פון צוגרייטן אויף שבת, אין די עשרת הדברות האבן מיר געלערנט שבת, און אונז לערנען דא. נאכאמאל די ענין פון שבת, און דא שטייט א גרויסע חידוש, שטייט כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם, ס'איז א זאך וואס שטייט נישט פריער וועגן די ענין פון שבת, און עס קאנעקט זיך זייער גוט מיט די ענין פון מלאכת המשכן וואס דאס איז אני ה' שוכן בתוך בני ישראל אזוי ווי מען האט פריער אויסגעפירט, אשר הוצאתי מארץ מצרים לשכני בתוכם. איז דא איז אויך שבת בהמשך פון דעם דאס ווייזט כי אני ה' מקדשכם דאס איז א אות ביני וביניכם אזוי ווי כעין מלאכת המשכן דאס איז א נייע זאך מ'זאגט טאקע יעדע שבת פון די פרק א וויכטיגע א וויכטיגע ענין פון שבת וואס שטייט נישט פריער שטייט אויך ווער ס'איז מחלל שבת מות יומת אזוי ווייטער דריי מאל ושמרתם את השבת ששת ימים תעשה מלאכה ושמרו בני ישראל את השבת זעהן אויך אט אינטערעסאנט אין ויכולו איז אויך דא די דריי דריי סארט דריי מאל וואס מ'רעדט וועגן שבת ס'קען זיין ס'איז א ענין פון סגנון קען זיין ס'איז מרמז אין דעם פארשידענע מדריגות פון שבת וואס חכמים דרש'נען און אנדערע מענטשן. על כל פנים ס'איז א וויכטיגע זאך, מ'גייט זעהן משה רבינו גייט עס זאגן ויקהל גייט ער נאכאמאל חזר'ן די ענין פון שבת זייער וויכטיג, כמעט אין יעדע מאל וואס די תורה לייגט אזויווי א ליסט פון די וויכטיגע זאכן וואס מ'קען זאגן סיי אין אפילו אין משפטים און שפעטער אין כי תשא און נאכאמאל איז שבת איינע פון זיי, אפילו ווען מ'זאגט די מלאכת המשכן וואס איז אויך אזויווי א גרויסע שורש פון די תורה, מ'זעט די הוצאתי אותם ממצרים לשכני בתוכם, איז שבת אויך, מ'זאל נישט פארגעסן שבת. אין די משכן ברענגט מען ווייטער קרבנות שבת, וואס פונקטליך וואס די שייכות פון פון שבת מיט מלאכת המשכן איז דארף מען טראכטן, אבער דאס איז זיכער אז ס'איז א זאך, אזוי ווי משכן איז א זאך, איז שבת א זאך, און מ'קען נישט קיינמאל פארגעסן, די תורה מאכט זיכער מ'זאל נישט פארגעסן, דאס שטייט אך את שבתותי תשמורו, יא? אך טייטש, זאלסט נישט פארגעסן, פארגעס נישט, כ'האב גערעדט א גאנצע זאך, פארגעס נישט פון שבת. די לעצטע פסוק פון די פרק איז ויתן אל משה ככלותו שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלקים. דאס איז א פסוק וואס איך מיין אז עס וואלט געדארפט שטיין באמת אין די נעקסטע פרק, ס'איז באמת די התחלה פון די מעשה פון די פון די עגל וואס שפעטער גייט מען דארט זען אז מען האט צובראכן די לוחות, הגם לכאורה די וואס האט מסדר געווען די פרקים האט געטראכט אז עס איז שייך פריער ווייל כאילו אויף די לוחות איז געשטאנען דאס וואס מען האט געלערנט פריער די עשרת הדיברות, צו אפשר נאך זאכן אפילו אפשר אפילו די זאכן וואס זיי האבן געלערנט דא פשטות נישט אבער כאילו ס'איז די סיום יא מען דארף דאך געדענקען די סדר הפרשיות די פשטות ווי אונז האלטן, אבער מיר גייען זען די נעקסטע פרק איז עס וויכטיג. ס'איז געווען די אידן זענען געקומען צו הר סיני די זעקסטע טאג, די דריטע נאך דריי טעג, פונקטליך וויאזוי מ'רעכנט עס מ'קען די גמרא אין שבת, איז געווען די מעמד וואס די אייבערשטער איז געקומען אויף הר סיני, שפעטער איז משה רבינו צוריק געגאנגען פאר פאר זעקס טעג, אדער אפשר פארדעם, און מ'האט גערעדט גאנץ פרשת משפטים, מ'האט געמאכט די ברית, אזוי שטייט סוף פרשת משפטים, דאס איז גאנץ פרשת יתרו משפטים. נאך דעם סוף פרשת משפטים שטייט משה איז צוריק געגאנגען אין בארג פאר פערציג טעג, און דעמאלטס פאר פערציג טעג איז דארט לכאורה האט ער געלערנט לויט פשטות הסדר די מלאכת המשכן, און יעצט ענדיגט מען דאס אז ער קומט צוריק מיט די לוחות וואס א גערעגע צוריק צו ווי מען גייט צוריק צו אנהייבן סוף משפטים וואס דא קומט מען צוריק.